ליל שישי, פרשת פקידי, מ'הייבט אן, קאפיטל ל ט, פסוק ט ז, ויעשו און זיי האבן געמאכט שתי משבצות זהב, צוויי גאלדענע קעסטלעך, ושתי טבעות זהב, און צוויי גאלדענע רינגען, ויתנו און זיי האבן געלייגט את שתי הטבעות די צוויי רינגען על שני קצות החושן, אויף די צוויי אויבערשטע עקן פונעם חושן. פסוק י ז, ויתנו און זיי האבן געלייגט שתי העבותות הזהב, די צוויי גאלדענע געפלאכטענע קייטן, על שתי הטבעות, אויף די צוויי רינגען, על קצות החושן, אויף די אויבערשטע עקן פונעם חושן, פסוק י ח, ואת שתי קצות און די צוויי עקן, שתי העבותות, פון יעדע איינע פון די צוויי קייטן, זיי האבן אריינגעלייגט דעם קייטל אין די רינג, איז עס געווארן אזוי ווי איינגעבויגן אין האלב האט עס באקומען צוויי עקן, די צוויי עקן נתנו האבן זיי אריינגעלייגט על שתי המשבצות אויף די צוויי קעסטעלעך, די צוויי עקן פון די רעכטע שלשלת האבן זיי געלייגט אויף די רעכטע משבצת, און אזוי ווייטער די צוויי עקן פון די לינקע אויף די לינקע משבצת, ויתנם, און זיי האבן ארויפגעלייגט די משבצות על כתפות האייפוד, אויף די אקסל בענדער פונעם אייפוד, אל מול פניו מיינט אויף די דרויסנדיגע זייט קעגן דעם פנים פונעם אייפוד און נישט אויף די אנדערע זייט וואס איז צו די זייט פונעם מעיל. פסוק י ט, ויעשו און זיי האבן געמאכט שתי טבעת זהב, נאך צוויי גאלדענע רינגען, וישימו און זיי האבן געלייגט על שני קצות החושן אויף די צוויי אונטערשטע עקן פונעם חושן, על שפתו אויף זיין זוים אשר אל עבר האייפוד וואס איז צו די זייט פון די אייפוד, דאס מיינט די אונטערשטע זייט פונעם חושן וואו ס'קומט זיך צוזאם מיטן אייפוד, ביתה אינעווייניג פונעם חושן, נישט אויף די דרויסנדיגע זייט. פסוק כ, ויעשו און זיי האבן געמאכט שתי טבעת זהב נאך צוויי גאלדענע רינגען, ויתנם און זיי האבן זיי געלייגט על שתי כתפות האפוד מלמטה, אויף די צוויי אקסל בענדער פונעם אפוד פון אונטן, דאס מיינט נישט אויבן ביים אקסל נאר אונטן ביי די רוקן זייט, ממול פניו, אקעגן זיין פנים מיינט אויף די דרויסנדיגע זייט און נישט אויף די זייט וואס איז צום מעיל, לעומת מחברתו, אקעגן דעם פלאץ וואו ס'איז באהאפטן מיטן גארטל פונעם אפוד, ממעל לחשב האפוד, אביסל העכער ארויפציר פון דעם גארטל פונעם אפוד. פסוק כ א, וירכסו, און זיי האבן באהאפטן את החושן דעם חושן מטבעותיו פון זיינע רינגען אל טבעת האפוד צו די רינגען פונעם אפוד בפתיל תכלת, מיט א פאדעם פון בלויע וואל, להיות צו זיין על חשב האפוד, די חושן זאל זיך האלטן אויף די גארטל פונעם אפוד און נאנט דערצו, ולא יזח החושן מעל האפוד, די חושן זאל זיך נישט אוועקרירן פונעם אפוד, כאשר ציווה ה' את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו.

אין די עפענונג פון דעם מעיל, דארט ווי מ'האט אריינגעלייגט דעם קאפ, בתוכו איז געוועזן אריינגעבויגן אויף אינעווייניג, ס'איז געווען א געדאפלטע זוים, כפי תחרא, אזוי ווי די עפענונג פון א פאנצער, שפה לפיו, ס'איז געווען א זוים פאר דעם עפענונג זיינעם, סביב ארום לא יקרע, אז עס זאל זיך נישט צערייסן, פסוק כד, ויעשו און זיי האבן געמאכט על שולי המעיל, אויף די זוימען אונטן פון די מעיל, רימוני, אזעלכע מילגרוימען וואס זענען באשטאנען פון תכלת וארגמן ותולעת שני, משזר, פעדעמער פון בלוי וואל, פורפל וואל, רויטע וואל, צאמגעשפינט, צאמגעדרייט, און אזוי האט מען געמאכט אזא רונדעכיגע וואס האט אויסגעזען ווי א רימון.

העכער אדער נידעריגער אראפגעהאנגען ווי די רימונים, נאר ס'איז געווען אויף א אייניגע שטאפל, אלע ביידע זענען געווען די זעלבע אראפגעהאנגען פון די מעיל. דער רמבן זאגט אז דאס וואס ס'שטייט בתוך הרימונים צוויי מאל קומט ווייזן אז ס'איז געווען אזוי ווי זיין שיטה אין פרשת תצוה אז ס'איז נישט געוועזן צוויי באזונדערע זאכן די רימונים מיט די פעמונים, נאר מ'האט אריינגעלייגט די רימון די פעמונים אין די רימונים אריין, און די פסוק זאגט דא אז מ'האט געמאכט רימונים כדי ארויפצולייגן אויף די שולי המעיל, און מ'האט געמאכט פעמונים, און מ'האט אריינגעלייגט די גלעקעלעך אין די מילגרוימען, נאך פאר מען האט עס ארויפגעלייגט, און נאכדעם האט מען ארויפגעלייגט די רימונים מיט די פעמונים וואס זענען געווען דערינען אויף די שולי המעיל, און בתוך הרימונים וואס ס'שטייט צוויי מאל מיינט צו זאגן אז ס'איז געווען שוין אין די רימונים סיי פארן מחבר זיין צום מעיל און סיי נאכדעם. פסוק כו, פעמון ורימון פעמון ורימון, א גלאק מיט א מילגרוים א גלאק מיט א מילגרוים, וואס דאס איז א שטיקל ראיה צו רש"י'ס פשט אז ס'איז נישט געווען איינס אין די אנדערע נאר ס'איז געווען אויסגעשטעלט איינס נעבן די אנדערע, אזוי איז דאס געווען על שולי המעיל אויף די זוימען פונעם אויבערהעמד סביב ארום, און די ציל פון די פעמונים ורימונים איז געווען לשרת, צו באדינען אהרן אז ווען ער קומט אריין זאל מען וויסן אז ער קומט, דאס איז געווען אזוי ווי א שליח וואס איז פאראויס געגאנגען און מודיע געווען ווען דער כהן גדול קומט, כאשר ציווה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו. דער אור החיים הקדוש שמועסט אויס אז ס'איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז מען לייגט אריין די גלעקלעך צווישן די מילגרוימען, פארוואס דארף ער נאכאמאל איבערזאגן פעמון ורימון? זאגט ער ווייל פון די פריערדיגע פסוק וואלט מען געזאגט אז מען קען אפשר מאכן צוויי דריי פעמונים, און נאכדעם צוויי דריי רימונים, ס'מוז זיין דער עיקר די פעמונים צווישן רימונים אבער ס'שטייט נישט אז ס'מוז זיין איינס אזוי און איינס אזוי, אויף דעם שטייט פעמון ורימון, זאלסט נישט לייגן קיין צוויי פעמונים צווישן די רימונים, נאר איינס אויפאמאל, און ער שרייבט נאכאמאל איבער פעמון ורימון ווייל מענטשן קענען זאגן אז ס'דארף זיין יעדער פעמון צווישן צוויי רימונים, און מ'קען נישט נוצן דעם רימון אלס א זייטיגע רימון אויכעט פאר די קומענדיגע פעמון, דאס מיינט אז מען וואלט געקענט זאגן אז ס'זאל זיין אויסגעשטעלט א רימון, א פעמון, צוויי רימונים מיט א פעמון, ווייל די צווייטע פעמון דארף האבן א עקסטערע צוויי רימונים פון ביידע זייטן ארום זיך און מען קען נישט נוצן דעם פריערדיגן רימון וואס יענץ איז שוין אזוי ווי א באדינער פאר דעם פריערדיגן פעמון. אויף דעם זאגט דער פסוק ניין, ס'איז גענוג איין פעמון איין רימון, איין פעמון איין רימון, און דער רימון דינט צו זיין בתוך הרימונים פאר די ביידע פעמונים פון רעכטס און פון לינקס. דער חתם סופר זאגט אויף די צוויי פשטים פון רש"י און רמב"ן אז מ'קען זאגן אלו ואלו דברי אלקים חיים, ס'איז געווען פעמונים פאר זיך צווישן די רימונים, און אויסער דעם איז געווען נאך פעמונים גלעקעלעך אין די רימונים. פסוק כ"ז, ויעשו את הכתנות און זיי האבן געמאכט די אונטערהעמדלעך שש פון לען, מעשה אורג, ס'איז געווען אויך א געוועבטע ארבעט, און זיי האבן דאס געמאכט לאהרן ולבניו פאר אהרן און פאר זיינע זין, זאגט דער רמב"ן, פון דעם זעט מען אז אהרן און זיינע קינדער האבן געהאט די זעלבע אונטערהעמדלעך, און הגם ס'איז נאר געשטאנען כתונת תשבץ ביי די בגדים פונעם כהן גדול אז ס'האט געדארפט האבן אזעלכע קעסטעלעך אויף זיך, קען מען פון דעם פסוק פארשטיין אז אויך די כהנים הדיוטים האבן געהאט אזעלכע געקעסטלטע העמעדער. פסוק כ"ח, ואת המצנפת, און דעם היטל פארן כהן גדול האבן זיי געמאכט שש, פון לען, ואת פארי המגבעות און די היטלעך פון שיינקייט וואס דאס איז געווען פאר די כהנים הדיוטים האבן זיי אויכעט געמאכט שש פון לען ואת מכנסי הבד און די לענענע הויזענעס האבן זיי אויכעט געמאכט שש משזר די אלע זאכן וואס זענען געווען געמאכט פון לען זענען געווען משזר דאס מיינט געשפינט פון מערערע פעדעמער יעדע פאדעם איז באשטאנען פון זעקס לענענע פעדעמער. דער רמב"ן שמועסט אויס אז די מצנפת פונעם כהן גדול האט אנדערש אויסגעזען ווי די מצנפת ווי די מגבעות פונעם כהן הדיוט, ס'איז געווען געמאכט ביידע פון די זעלבע סחורה, אבער דער כהן גדול האט גענומען דעם סחורה וואס איז געווען זעכצן איילן לאנג און דאס ארומגעדרייט ארום זיין קאפ איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס איז געווען מער אויף די אויבערשטע חלק פונעם קאפ, און דער כהן הדיוט האט דעם גאנצן קאפ ארום גענומען מיט דעם, פון אויבן אויכעט, און ס'איז געווען אזוי ווי אויפן שטערן, אזוי ווי איינער באנדאדזשירט זיך דעם קאפ, אזוי ווי איינער וואס האט שמערצן נעמט זיך ארום דעם קאפ, און פאר דעם דרוקט זיך די פסוק אויס אויף דעם, וחבשת להם מגבעות, א לשון פון ארום וויקלען א שמאטע ארום דעם קאפ.

פסוק כ"ט, ואת האבנט, און די גארטל שש משזר, זאלסטו אויכעט מאכן פון לען וואס איז געשפינט, אסאך פעדעמער אויף אמאל, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ס'איז געווען אויכעט יעדע פאדעם באשטאנען פון די אלע קאלירטע פעדעמלעך, מעשה רוקם, ס'איז געווען א ארבעט פון א רוקם וואס דאס מיינט אז ס'האט געהאט אויף זיך א בילד, די זעלבע בילד אויף ביידע זייטן אויפגעמאלן, כאשר ציווה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, דא שוין א מחלוקת אין די גמרא צו די גארטל דא וואס איז געווען פון כלאים רעדט מען נאר פון די גארטל פונעם כהן גדול, אבער די כהן הדיוט האט געהאט א לענערנע גארטל, אדער גייט דאס ארויף אויף ביידע, סיי די כהן גדול סיי די כהן הדיוט האבן געהאט א גארטל פון כלאים. פסוק ל', ויעשו און זיי האבן געמאכט את ציץ, דעם גאלדענעם בלעך, נזר הקודש, וואס דאס איז די הייליגע קרוין, זהב טהור פון ריין גאלד, ויכתבו עליו, און זיי האבן ארויפגעשריבן אויף דעם מכתב מיט א שריפט, פתוחי חותם, אויסגעקריצט אזוי ווי א זיגל, קודש לה', די ווערטער אז דאס איז הייליג פארן אייבערשטן. פסוק ל"א ויתנו עליו פתיל תכלת, זיי האבן געלייגט אויף דעם ציץ א פעדעם, א פאדעם פון בלוי וואל, לתת על המצנפת מלמעלה, מען זאל קענען ארויף לייגן דעם פאדעם צוזאמען מיטן גאנצן ציץ איבער דעם מצנפת פון אויבן, כאשר ציוה השם את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, ווי רשי שמועסט אויס וויאזוי ס'האט זיך געהאלטן די ציץ דורך די בענדלעך איבערן מצנפת. לתת על המצנפת מלמעלה זאגט רש"י ועל ידי הפתילים און דורך די פעדעמער היה מושיבן על המצנפת כמין כתר האט ער זיי ארויף געזעצט אויף די היטל אזוי ווי א קרוין האט עס אויס געזען ואי אפשר לומר הציץ על המצנפת מען קען נישט זאגן אז די לתת על המצנפת מלמעלה מיינט אז די ציץ אליין איז געליגן אויף די מצנפת שהרי בשחיטת קדשים שנינו אין מסכת זבחים שטייט שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, די האר פונעם כהן גדול האט זיך ארויסגעזען צווישן די ציץ און די היט, ששם מניח תפילין וואס דארט האט ער געלייגט תפילין. והציץ היה נתון על המצח, און די ציץ איז געוועזן אויפן שטערן, הרי המצנפת למעלה, זעהן מיר דאך פון דעם אז די מצנפת איז געווען אויבן והציץ למטה און די ציץ אראפצו. ומהו על המצנפת מלמעלה, וואס וועט זיין די פשט פון די ווערטער אז מען האט געלייגט אויף די מצנפת פון אויבן? ועוד הקשיתי בה, זאגט רש"י איך האב געפרעגט נאך קשיות אין דעם, ווי האט ער שוין אויסגעשמועסט אויכעט אין פרשת תצוה, כאן הוא אומר דא אין דעם פסוק שטייט ויתנו עליו פתיל תכלת אז מען האט געלייגט דעם בלויען פאדעם אויף די ציץ, ובענין הצוואה הוא אומר, ביים באפעלן אין פרשת תצוה שטייט ושמת אותו על פתיל תכלת, אז מען זאל לייגן דעם ציץ אויף די בלויע פאדעם. ואומר אני זאגט רש"י, פשט איז אזוי,

דערפאר והיו קבועים בו חוטי תכלת, זענען געווען אריינגעשטימט אין דעם אריינגעפאסט פעדעמער פון בלוי וואל לשני ראשיו, ביי די צוויי עקן זיינע ביי ביידע אויערן איז געווען א לעכל אריינגעלייגט א פעדעמל, ובאמצעיתו, און אויכעט אינדערמיט, אינמיטן דעם שטערן פון אויבן, שבהם וואס מיט די אלע פעדעמער קשרו, קניפט ער אים צו ותולהו און ער הענגט אים אויף במצנפת אויף דעם היטל, כשהוא בראשו ווען דאס איז אויף זיין קאפ. ושני חוטין היו בכל קצה וקצה, יעדע פאדעם וואס מ'האט אריינגעלייגט האט זיך צוטיילט אזוי ווי אין צווייען, מ'האט עס נאר דורכגעצויגן דעם לאך האט עס אויסגעזען אזוי ווי צוויי פעדעמער ביי יעדע עק פונעם ציץ, אחת ממעל ואחת מתחת לצד מצחו, איינס איז געוועזן פון אויבן א האלב פונעם פאדעם איז געגאנגען העכער דעם ציץ, און א האלב אונטער דעם צו די זייט פון זיין שטערן, וכן באמצעו און אזוי איז אויך געווען ביי די מיטלסטע לאך ווי מ'האט דורך געצויגן א פתיל תכלת, שכך הוא נוח לקשור, אזוי איז די גרינגסטע צוצובינדן, ואין דרך קשירה בפחות משני חוטין, מ'בינדט קיינמאל נישט מיט ווייניגער ווי צוויי פעדעמער. לכך נאמר, פאר דעם שטייט די אלע פסוקים, על פתיל תכלת מיינט די האלב פונעם פתיל תכלת וואס איז געווען אונטערן ציץ, די ציץ איז געווען אויף דעם, ועליו פתיל תכלת מיינט אז אויפן ציץ איז אויך געווען די אנדערע האלב פון דעם פתיל תכלת. וקושר ראשיהם השניים כולם יחד מאחוריו למול ערפו, ער האט צוגעבינדן די שפיצן פון די פתילי תכלת, וואס יעדע איינס האט דאך געהאט צוויי עקן וואס איז געלאפן צום גענאק האט מען עס דארטן צוגעקניפט איינס מיט די אנדערע, ומושיבו על המצנפת, און מען האט עס אזוי ארויפגעזעצט אויף די מצנפת מיט די הילף פון דעם דריטן בענדל וואס איז געקומען פון אויבן. ואל תתמה זאלסט דיך נישט וואונדערן שלא נאמר א לשון רבים פתילי תכלת, הואיל ומרובין הן, לויט ווי רש"י לערנט אז ס'איז געווען דריי פעדעמער וואס צוטיילטערהייט איז דאס געווען זעקס, וואלט דאך לכאורה געדארפט שטיין א לשון רבים פתילי און נישט פתיל. זאגט ער ווינדער דיך נישט אויף דעם, שהרי מצינו מיר געפונען בחושן ואפוד, האבן מיר פריער געלערנט ביי וירכסו את החושן, אז מען האט צוזאמגעבינדן און באהאפטן דעם חושן צו דעם אפוד דורך א פתיל תכלת, שטייט דארט אויך א לשון יחיד פתיל תכלת, ועל כרחך פחות משניים לא היו דארט איז געווען כאטשיג צוויי בענדלעך, שהרי בשתי קצות החושן היו ב' טבעות החושן, אויף די צוויי אונטערשטע עקן פונעם חושן זענען געווען צוויי רינגלעך, ובב' כתפות האפוד היו ב' טבעות האפוד שכנגדן, און אקעגן דעם איז געווען אויף די אקסל בענדער פונעם אפוד נאך צוויי רינגען, ולפי דרך קשירה ד' חוטין היו. לכאורה די בעסטע וואלט געווען ווען ס'וואלט געווען פיר פעדעמער, דאס מיינט אז מ'לייגט ארויף צוויי פעדעמער וואס צוטיילטערהייט קומט עס אויס פיר. אבער ומכל מקום פחות משניים אי אפשר, ווייניגער ווי צוויי פעדעמער איז דאך זיכער נישט דא ווייל מען האט געדארפט לייגן איין פאדעם אויף די רעכטע זייט פונעם כהן און איין פאדעם אויף די לינקע זייט, ממילא מוז זיין אז דאס איז די לשון, אזוי דרוקט זיך די פסוק אויס, א לשון יחיד פתיל תכלת אפילו ווען ס'איז מערערע פעדעמער. פסוק ל"ב ותכל און עס האט זיך געענדיגט כל עבודת די גאנצע ארבעט משכן אוהל מועד פון די משכן וואס דאס איז דער אוהל מועד ווי דער אייבערשטער וועט זיך באשטימען צו רעדן מיט משה רבינו ויעשו בני ישראל און די אידישע קינדער האבן געמאכט די גאנצע ארבעט ככל אשר ציוה השם את משה כן עשו אזוי ווי אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו אזוי האבן זיי געמאכט זאגט רש"י ויעשו בני ישראל את המלאכה, זיי האבן געמאכט די ארבעט פון וואס די פסוק האט אנגעהויבן צו רעדן, ככל אשר ציוה השם וגומר, אזוי ווי אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן. די מפרשים שטעלן זיך פארוואס שטייט דא ותכל, כאילו עס האט זיך געענדיגט פון זיך אליין, זאגט דער אור החיים הקדוש, ווייל עס איז געווען די מנורה וואס דאס איז געשען פון זיך אליין, מ'האט נאר געדארפט זיך מאכן ווי מען האקט מיט א האמערל אבער עס איז פארטיג געווארן פון זיך אליין, פאר דעם שטייט ותכל. דער ש"ך על התורה זאגט אז בדרך הטבע וואלט געדויערט כאטשיג א יאר צוויי צאמצושטעלן די אלע זאכן, דערווייל האט מען אנגעהויבן א טאג צוויי נאך יום כיפור האט מען געברענגט די אלע נדבות המשכן און מען האט אנגעהויבן בויען און אויף כ"ה כסלו שטייט אין מדרש איז עס שוין געווען פארטיג, זעהן מיר דאך פון דעם אז דאס איז ממש געווען א יד עליונה וואס האט עס געמאכט, ס'איז נישט געווען קיין פשוט'ע ארבעט פון א בשר ודם, דערפאר איז עס ראוי צו ווערן אנגערופן ותכל. ער זאגט אז דערפאר ווערט עס אנגערופן משכן העדות ווייל יעדער איינער קען מעיד זיין אז דאס איז געמאכט געווארן מיט הילף פונעם אייבערשטן. די פסוק זאגט דא ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה השם את משה כן עשו וואס וויל די פסוק ארויסברענגען מיט דעם זאגט דער אור החיים הקדוש אז מענטשן קענען טראכטן וואס איז געוועזן די עיכוב פארוואס מען זאל נישט אויפשטעלן די משכן גלייך כ"ה כסלו ווען ס'איז פארטיג געווארן פארוואס האט מען דאס אפגעשטופט אויף ראש חודש ניסן. זאגט די פסוק זאלסט נישט מיינען אז עס איז געווען דא עפעס א חסרון מצד די אידן וואס האבן דאס געמאכט, ניין, זיי האבן עס זייער ריכטיג געמאכט, פונקטליך אלעס וויאזוי דער אייבערשטער האט געהייסן, נאר דער אייבערשטער האט געווארט אויף ראש חודש ניסן, ווייל דאס איז דער חודש הראשון, דאס איז דער אויסדערוועלטסטער חודש, האט ער דאס אוועק געלייגט אויף דעמאלטס, דעמאלטס איז געווען די זמן וואס יצחק אבינו איז געבוירן געווארן. ס'שטייט דא אין פסוק ויעשו בני ישראל. זאגט דער אור החיים הקדוש, הגם נישט אלע האבן געמאכט, נאר בצלאל, אהליאב מיט די חכמי לב, אבער שליחו של אדם כמותו, איז וויבאלד ס'איז געטון געווארן בשליחות פון אלע אידן, שטייט בני ישראל. דער ספורנו זאגט אז וויבאלד די אידן האבן מנדב געווען די זאכן, הייסט עס אויך ויעשו בני ישראל. פסוק לג.

לכאורה די סדר איז אז ווען איינער געט ארויס פאר איינעם א ארבעט צו טון ברענגט ער עס נישט צוריק צושטיקלטערהייט ער שטעלט עס צאם און אזוי ברענגט ער עס פארוואס האבן זיי עס געברענגט נאך פארן צאמשטעלן שלא היו יכולין להקימו זיי האבן עס נישט געקענט אויפשטעלן זיי האבן עס אויפגעשטעלט עס איז געפאלן זיי האבן נישט מצליח געווען צו מאכן אז ס'זאל זיך האלטן. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, ווייל משה רבינו האט אליינס נישט געטון קיין שום ארבעט אין די משכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו, האט דער אייבערשטער איבערגעלאזט די אויפשטעלן פון די משכן פאר משה רבינו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, קיין מענטש האט עס נישט געקענט אויפשטעלן צוליב די שוועריקייט פון די ברעטער, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, משה רבינו האט עס יא אויפגעשטעלט. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? משה רבינו האט געהאלטן אז ער אליין קען עס אויך נישט אויפשטעלן. אמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט עסוק אתה בידך, דו באשעפטיג דיך מיט דיין האנט, נראה כמקימו עס זאל אויסזען ווי דו שטעלסט עס אויף והוא נזקף וקם מאליו, עס וועט זיך אויפהייבן און בלייבן שטיין פון זיך אליין, וזהו שנאמר שטייט שפעטער אין פסוק הוקם המשכן, דער משכן האט זיך אליינס אויפגעשטעלט הוקם מאליו, אזוי שטייט אין מדרש רבי תנחומא. און פון דעמאלטס און ווייטער איז שוין אריין געקומען די נס אז אפילו די לווים האבן עס אויך געקענט אויפשטעלן יעדע מאל מען האט זיך געצויגן פון איין פלאץ צום צווייטן האט מען דאך עס צענומען און צוריק אויפגעשטעלט דאס איז געווען אריין געקומען א נס אבער די ערשטע מאל האט די נס נאר געקענט פאסירן דורך משה רבינו וויבאלד ער האט נישט געהאט קיין שום יד אין די ארבעט אין די עצם אויפשטעלן פון די צאמשטעלן פון די כלים פון די משכן.

את ארון העדות, די ארון וואס האט געהאלטן אין דעם די לוחות העדות ואת בדיו, און זיינע שטאנגען, ואת הכפורת און די דעק, פסוק ל ו את השולחן, די טיש, את כל כליו אלע זיינע געצייג, ואת לחם הפנים, און די לחם הפנים, פסוק ל ז, את המנורה הטהורה, די מנורה וואס איז געווען צוזאמגעשטעלט פון ריין גאלד, אלע אנדערע כלים זענען טאקע אויך געווען געמאכט מיט זהב טהור, אבער די מנורה איז געווען די איינציגע כלי וואס האט געהאט אין זיך נאר גאלד. ווערט עס אנגערופן הטהורה, את נרותיה, אירע לעמפעלעך, נרות המערכה, די לעמפעלעך פון די מערכה וואס עס שטייט אויף דעם יערוך אותו אהרן ובניו, ווי דער רמבן זאגט אז סתם אזוי א מנורה וואס מען האט פאר שיינקייט קען מען צולייגן אמאל לעמפעלעך אז מען וויל ס'זאל זיין אביסל מער ליכטיג, אבער דא האט עס געמוזט זיין נאר נרות המערכה, לא פחות ולא יותר, וויפיל דער אייבערשטער האט געהייסן נאר די זיבן לעמפעלעך וואס דער פסוק זאגט אז מען דארף אנרעכטן אויף דעם. דער חזקוני ברענגט א פשט אז נרות המערכה מיינט אז ס'האט געשיינט אויף די צוויי מערכות פון די לחם הפנים וואו די שלחן איז געשטאנען פונקט אקעגן די מנורה, ואת כל כליה און אלע אירע געצייגן, ואת שמן המאור און די אויל צום באלייכטן. פסוק לח. ואת מזבח הזהב און די גאלדענע מזבח, ואת שמן המשחה און די זאלב אויל, ואת קטורת הסמים, די דעמפינג פון די געווירצן, ואת מסך פתח האוהל, און די פירהאנג וואס מען האט געמאכט פאר א באשיצונג פון די טיר פון די געצעלט. פסוק ל ט, את מזבח הנחושת, די קופערנע מזבח, ואת מכבר הנחושת אשר לו, די קופערנע נעץ וואס איז געווען צו אים, את בדיו זיינע שטאנגען, ואת כל כליו און אלע זיינע כלים, את הכיור, די האנטפאס, ואת כנו און זיין שטעלע. באמת איז עס אויך געווען בדים פאר די שלחן און פאר די מזבח הזהב וואס די פסוק רעכנט נישט אויס דא נאר די בדים פון די ארון און פון די מזבח הנחושת, זאגט דער העמק דבר אז די בדי מזבח הזהב און די בדי השלחן דאס איז מרומז אין דאס וואס די פסוק זאגט ווייטער אין סוף פסוק מ' ואת כל כלי עבודת המשכן, זאגט ער אז אין דעם איז אריינגערעכנט אויך די איבריגע בדים פון וואס די פסוק האט נישט גערעדט ארויסגעשריבן. פסוק מ', את קלעי החצר, די אומהענגען פֿונעם הויף, את עמודיה אירע זוילן ואת אדניה און אירע שוועלן, ואת המסך און דעם פֿירהאַנג לשער החצר, פֿאַר די טויער פֿונעם הויף, את מיתריו, זײַנע שטריק, ויתדותיה און אירע נעגל, ואת כּל כּלי עבודת המשכן לאוהל מועד, און אַלע געצייג פֿאַר די אַרבעט פֿון דעם משכן, וואָס מע האָט געמאַכט פֿאַר אַ אוהל, ווי דער אייבערשטער וועט זיך באַשטימען צו טרעפֿן מיט משה רבינו, אין דעם איז אַרײַנגערעכנט די נעגל און די שטריק פון די משכן אליין וואס די פסוק האט נישט ארויסגעשריבן, און אויכעט די בדי השלחן והמזבח הזהב. פסוק מ א, את בגדי השרד, וואס רש י לערנט אז דאס זענען געווען סחורות מיט וואס מען האט איבערגעצויגן די אלע הייליגע כלים בשעת מען האט זיך געצויגן לשרת בקודש, צו באדינען מיט דעם אין די הייליגקייט, את בגדי הקודש, די הייליגע קליידער וואס מען האט געמאכט מיט געלט, פון די תרומת הקודש, לאהרן הכהן, פאר אהרן הכהן, ואת בגדי בניו, און די קליידער פון זיינע קינדער, לכהן, צו באדינען.